נאך דעם פרייטאג צו נאכט וואס לאה איז געזעסן מיט איסאק'ן אויף דעם אמעריקאנישן דאך, און נאך דעם וואס עס איז צווישן זיי ביידע דארט פארגעקומען, האט לאה אנגעהויבן צו טראכטן אז איסאק וואלט שוין טאקע אויף אן אמת געמעגט ווערן איר חתן. לאה האט דערפון גערעדט מיט איר מאמען, און די מאמע האט אויף דעם גארנישט געזאגט, אבער נישט קוקנדיג אויף דעם וואס איר מאמע האט גארנישט געזאגט, האט לאה פונדעסטוועגן ביי זיך אין שאפ וואו זי ארבעט, פאר אלע מיידלעך זיך בארימט אז זי האט שוין א פריינט. לאה האט פאר די מיידלעך אויסגעמאלן ווי אזוי איר פריינט זעט אויס, און די מיידלעך זענען איר מקנא געווען, אדער אפשר אפגעלאכט פון איר. לאה האט אויסגעמאלן איסאק'ן נאך שענער ווי ער איז ווירקליך געווען. איר פֿאַנטאַזיע האָט אױסגעשפּונען אַזאַ איסאַקן, װאָס ס'איז אין דער אמתן גאָר נישט געװען, און בשעת-מעשׂה האָט לאה דערפֿון זײער פֿיל הנאה געהאַט. זאָלן זײ זען, מיט װאָס פֿאַר אַ פֿרײַנד זי האָט זיך באַקענט! זי פֿלעגט זיך אַלע מינוט דערמאָנען, אַז זי האָט פֿאַרגעסן נאָך עפּעס שענס װעגן איר איסאַקן, און זי פֿלעגט בײַ אַן אַנדער געלעגנהײט װידער אַ מאָל איבערמאָלן דעם פּאָרטרעט פֿון איסאַקן. פאר די מיידלעך אין שאפ האט לאה גערופן איר פריינט איזידאר, און די מיידלעך האבן געזאגט אז עס פאסט זייער גוט איזידאר צו דעם נאמען לינא מיט וועלכן מען האט לאה'ן גערופן אין שאפ. לאה'ן איז דאס אויך געווען שטארק צום הארץ, זי האט זיך בעסער ליב געהאט מיט דעם נאמען לינא און פלעגט ארבעטן מיט איר מאמען אויף אלערליי וועגן אז די מאמע זאל זי רופן לינא און נישט לאה. אבער איר מאמע האט זיך נישט געקאנט אזוי גיך צוגעוואינען צו דעם געדאנק אז לינא איז בעסער פון לאה. פארוואס איז עס בעסער האט זי נישט געוואוסט. פונקט ווי לאה האט נישט געוואוסט פארוואס לינא איז בעסער פון לאה. ווען די טאכטער מיט דער מאמען זענען געווען אליין אין שטוב, פלעגט דאס מיידל שטודירן מיט דער מאמען אזוי ווי מען מושטירט מיט סאלדאטן. מאַמע, זאָג, לינאַ, לינאַ, לינאַ! אין אַ מינוט אַרום האָט די מוטער שױן פֿאַרגעסן און געשריגן צו דעם מײדל, לאה, קום נאָר אַהער! אױ, כ'האָב פֿאַרגעסן, לינאַ! גײ צוריק אַװעק און כ'װעל דיך נאָך אַמאָל רופֿן. גײ זשע אַװעק, לאה, כ'מײן לינאַ, װעל איך דיך רופֿן, נישט לאה, נאָר לינאַ, גײ זשע אַװעק, לאה! דאס איז געווען ווען די מאמע מיט דער טאכטער זענען געווען אליין אין שטוב. אבער ווען דער טאטע איז געווען אין דער היים האט מען נישט געטארט ווייזן אז מען מוטשעט זיך צו צעברעכן די צונג. נישט דערפאר וואס מען האט מורא געהאט פאר דעם טאטן, נאר מען האט אים נישט געוואלט ווייזן אז מען מוטשעט זיך, און זאל ער נישט האבן דאס געלעכטער פון די צוויי ווייבער, ווי ער האט זיי גערופן, צו האבן דאס גענאר. מיט איין ווארט, לאה האט געהאט צוויי נעמען. ביי דעם טאטן האט זי געהייסן לאה, און ביי דער מאמען, און אויך אין שאפ, האט זי געהייסן לינא. זי האט אויך איסאק'ן געבעטן אז ער זאל זי רופן לינא, און כאטש זי האט אים שוין אויך א נייעם נאמען איזידאר געגעבן, האט זי אבער נאך נישט געוואגט דאס אים אליין צו זאגן. אין די אויגן האט זי אים גערופן איסאק, און אונטער די אויגן האט זי אים גערופן איזידאר. לאה האט געטראכט אז זי וועט מיט איסאק'ן חתונה האבן, וועט זי אין איר אייגן הויז אים שוין רופן איזידאר אדער גאר איזי, ווארום ווי עס ווייזט זיך איר אויס וועט זי קענען מיט איסאק'ן טון וואס זי וועט וועלן, ער איז זייער א גוטער און א ווייכער, מען קען אים בייגן. זיינע אויגן זענען זייער קלוגע און אזוינע סאמעטענע, זיי גלעטן מיט זייער ווייכקייט. ער קאן דאך אויף איר גאר קיינמאל נישט ברוגז ווערן, זי פארשטייט. עס איז זיך נישטא וואס צו נארן. עס איז שוין געקומען די צייט, וואס איז זי, א קינד? עס איז דא א גרויסער חילוק צווישן א מאן מיט גרויע אויגן און א מאן מיט ברוינע אויגן. זי וועט קיינמאל נישט חתונה האבן מיט איינעם וואס האט גרויע אויגן אדער אפילו בלויע אויגן אדער גרינע אויגן. און ווייל זי איז געווען נאך גאר יונג האבן אירע עלטערן געוואוינט ערגעץ אין אן אנדער גאס און דארטן האט זי עפעס נאר געזען בחורים מיט גרויע אדער מיט גרינע אויגן און און פונקט איצט ווען אירע עלטערן האבן אהער אין דילענסי סטריט זיך אריבערגעצויגן איז איסאק געקומען, גראד אזעלכער וואס זי וויל. די מאמע אירע האט אויך זיך אויסגעקליבן איינעם מיט ברוינע אויגן, דאס איז איר פאטער. עס נעמט לאה'ן ארום א מאדנע געפיל צום טאטן. פארוואס איז אים אזוי שלעכט די צייט? פארוואס פלאגט ער זיך אזוי? ער איז דאך אזא גוטער און אזא שטילער. וואס די מאמע זאגט איז גוט. ער האט דאך נאך אפילו איינמאל נישט געזאגט עפעס פארקערט פון דעם וואס די מאמע זאגט. יא, איסאק וועט אויך אזוי זיין. אבער איסאק וועט שוין נישט באדארפן פעדלען. דאס וועט זי שוין זען אים העלפן. ווען איסאק זאגט נאר לאה העלף מיר וואלט זי אים געהאלפן. לאה איז גרייט אויף אלץ. זי וועט מיט איציקן לעבן אין אָרעמקייט, פּונקט אַזוי ווי איר מאַמע לעבט אין אָרעמקייט מיט איר טאַטן. אָבער צייטנווייז דאַכט זיך לעהען, אַז זי וועט אַפילו קאָנען העלפן שלעפּן דעם יאָך פון פּרנסה, זאָל ער נאָר וועלן צו עפּעס זיך דערשלאָגן. זי האָט אים ליב און איז ברוגז אויף זיך אַליין, פאַר וואָס זי קאָן זיך נישט באַהערשן. זי וואָלט באַדאַרפט אפשר אַביסל צוריקהאַלטן איר ליבע צו איציקן, זאל מען נישט זען אזוי באשיינפערליך אז זי האט אים ליב? און פארוואס זאל מיט איר נישט געשען דאס וואס זי האט אמאל פארטראכט? אז א רייכער, זייער רייכער יונגערמאן, וואס פארמאגט אסאך שיפן אדער אסאך אקסן, זאל קומען צו גיין שפאצירן איבער דעלענסי סטריט, און זי, לאה, וועט גראד דעמאלט שטיין אין גאס, און דער רייכער יונגערמאן זאל זי דערזען. פארוואס קען נישט געמאלט זיין אז מען זאל זי דערזעהן? איז זי טאקע אינדערעמעסן אזוי שיין ווי זי אליין טראכט וועגן זיך? די מאמע אירע שרייט אז זי איז שיין. דער שפיגל זאגט דאך זיך אויך דאס אייגענע. אבער לאה גלייבט נישט אין זיך, זי גלייבט נישט אירע אייגענע אויגן. און זי שעלט זיך אליין פארוואס גאט האט זי באשאפן מיט אזא פנים. צייטנווייז פילט זי ווי זיך קאליע צו מאכן איר אייגן פנים. און באלד האט זי חרטה. עס קומט איר אַמאָל פֿאָר און זי פֿאַרגינט זיך נישט, און באַלד בײַטן זיך אירע געדאַנקען און זי פֿאַרגינט זיך יאָ. זי פֿאַרשטײט זיך אַלײן נישט, װאָס איז זי געבױרן געװאָרן צו זײַן אַ שפּילכל פֿאַר עמעצן? און פֿאַר װאָס היט זי אַזױ די מאַמע? אַלע אָװנט מוז זי דער מאַמען דערצײלן װאָס עס איז מיט איר געשען אַ גאַנצן טאָג. עס הײבט זיך אָן אַזױ. האָסט הײַנט געאַרבעט שװער, טאָכטער? אַזױ װי אַלע מאָל. האט דער באלעבאס גערעדט מיט דיר? צוליב וואס? גלאט אזוי, ניין. און דעם באלעבאס זינדל? זינדל רופסטו אים? וואס דען? פראסט, זון איז אים נישט גענוג? האסט אים פיינט? א גאנצן טאג מיט די הענט אין די קעשענעס. יא, און מיט דיר רעדט ער אמאל? קיינמאל נישט. און ער קוקט אפילו אויף דיר זיך נישט אום? דאס ווייס איך נישט. דאס הייסט דו זעסט אים נישט? כ'האב קיין צייט נישט אויף אים זיך אומצוקוקן. אחוץ אים איז דארט פארהאן נאך מאנסבילן? דא. מענער צי בחורים? ווער ווייסט זיי דארט? וואס הייסט דו ווייסט נישט? כ'ווייס נישט. אזא פשוטע זאך ווייס זי נישט? פאלט שוין לאה אריין אין א נערוועזיטעט און ענטפערט. וועסט מיך אויפהערן צו מוטשען מיט דיינע שאלות? די מאמע זעט אז זי קען גארנישט זיך דערשלאגן צו יענעם ציל וואוהין זי וויל, הייבט זי אן פון אן אנדער ארט. וויפיל בייטעלעך מאכט א מיידל דורכן טאג? אזויפיל און אזויפיל. און וויפיל מאכט א מאנסביל? כ'ווייס נישט. לאה'ן ווייזט זיך אז די מאמע היט זי שוין אביסל צופיל, און דאס אלס האט לאה צו פארדאנקען דעם שיינעם פנים אירן. און נישט נאר דאס, נאר לאה באמערקט אז בחורים האלטן זיך פון איר פונדערווייטנס. אין פאבריק וועט א בחור גיכער צוגיין צו שמועסן מיט א מיאוס'ע מיידל, און זי מוז תמיד זיצן איינע אליין. עס איז א פיינליך געפיל צו זיין שיין און נישט צו ווערן באמערקט פון קיינעם. און עס איז זייער שווער צו באפריינדן זיך מיט אנדערע מיידלעך. עס ווייזט זיך איר אז אלע מיידלעך אין שאפ האבן זי פיינט. זי איז זייער גוט צו די מיידלעך, אבער זיי זענען קעגן איר. מען דערציילט איר נאר שלעכטע זאכן וועגן שיינע מיידלעך. ווי אזוי נאר די דאזיגע מיידלעך מיט שיינע פענעמער פארזיצן אלס אלטע מוידן, און ווי אזוי נאר מיט א שיין פנים טרעפט אָפֿט אומגליקן. עס כאַפּן זיך אין אַ שיין פּנים אַרײַן פּרישטשעס גיכער ווי אין אַ נישט שיינעם פּנים. לאה הערט אויס און פֿילט זיך שטאַרק דערשלאָגן. איצט, אַז זי האָט באַקומען אַזאַ פֿרײַנד, האָט זי געמיינט, אַז זי וועט דערמיט געווינען אין שאַפּ. זי האָט דערציילט די מיידלעך, און זיי האָבן עס אויפֿגענומען קאַלט. איינע האָט באַמערקט, פֿון אַ שיין פּנים אַנטלויפֿן מענער. אַ שיין פּנים איז ווי אַ זון, הײַנט שײַנט זי און מאָרגן איז זי פֿאַרוואָלקנט, האָט אַן אַנדערע געזאָגט. איך האָב נאָך נישט געזען איין שיין פּנים, וואָס זאָל האָבן אַ גוטן מאַן, האָט אַ דריטע פֿאַרקרימט דאָס פּנים. עס מוז שוין זײַן דאָס לײַטישע בויעלע, אויב ער יאָגט זיך נאָך אַ שיין פּנים, האָט אַ פֿערטע מיט זיכערקייט אין שטים געזאָגט. לאה האָט פֿון אָט די דאָזיקע באַמערקונגען נישט געפֿילט זײער באַקװעם. און װען זי זאָל נאָר האָבן אַ טבֿע פֿון װײנען װאָלט זי באַדאַרפֿט װײנען. נאָר זי האָט געשװיגן. זי איז געװען זיכער אַז איסאַק איז גראָד אַ געהױבענער מענטש. זי האָט שױן געזען גרינע, אָבער אַזעלכע האָט זי נאָך נישט געזען. זי װאָלט נאָר געװען בײַ זיך זיכער אַז ער בלײַבט אירער. װען זי קאָן זײַן אין דעם זיכער. זי האָט בײַ זיך אָפּגעמאַכט פֿון הײַנט אָן און װײַטער װאָס װינציקער קוקן אױף זיך װי אױף אַ שײנע. זי װעט װינציקער קוקן אין שפּיגל און בײַ זיך פּועלן, אַז עס זײַנען דאָ שענערע פֿון איר. זי װעט נאָך װערן בעסער װי זי איז. עס איז נאך דא ארט ווי אזוי ארויסצוברענגען נאך גוטסקייט. און אז איסאק האט אנגעהויבן צו גיין אין דער אבנט שולע זיך צו לערנען ענגליש, האט זי אים גענומען העלפן זיך לערנען ענגליש. איסאק האט געלערנט אין אבנט און בייטאג געארבעט. ער האט אחוץ דער דרוקארבעט אויך פרובירט ארבעטן אין א פאבריק פון מעבל. ער האָט באַדאַרפֿט פֿאַרבן מעבל, אײַנטונקענדיק אַ שטיק בורלאַפּ אין פֿאַרב און דערמיט געריבן דאָס מעבל, ביז די פֿאַרב האָט זיך אײַנגעזאַפּט אין האָלץ. זײַנע װײַסע הענט און פֿינגער זענען אַזױ געװאָרן אָנגעזאַפּט מיט פֿאַרב, אַז ער האָט שױן געזאָלט אױפֿגעבן די האָפֿענונג װען עס איז זײַנע הענט אָפּצורײניקן. די הענט זײַנע האָבן אױסגעװיזן װי הילצערנע און ער האָט זײ נישט געפֿילט, אַזױ װי אַ מענטש באַדאַרף פֿילן צװײ הענט. איסאַק איז געװאָרן מעלאַנכאָליש, און קײן שום זאַך אין דער װעלט האָט אים שױן נישט אינטערעסירט. צו װאָס באַדאַרף ער עפּעס, אַז ער האָט נישט קײן הענט? דאָס הײסט, ער האָט הענט, נאָר ער פֿילט זײ נישט. בײַנאַכט פֿלעגן אָט די הענט זײַנע ליגן אױף דעם קישן לעבן זײַן פּנים, און ער האָט געטראַכט שלעכטע מחשבֿות. די צװײ הילצערנע געפֿאַרבטע הענט האָבן געברענט אין פֿיבער, און פֿון זײ האָט נישט גוט געשמעקט. און א גאנצן טאג אין די פאבריק פון מעבל האט ער זיך מיט זיי נאר צעארבעט, האבן די הענט איינגעריבן די פארב אין דער טיפעניש פון האלץ, גוט איינגעריבן, און בייטאג האט איסאק כמעט פארגעסן אז ער האט הענט, אבער אין אוונט ביים טיש האט ער מורא געהאט מען מיאוסט זיך פון זיינע הענט. ער אליין האט נישט גוט געגעסן פון דעם שלעכטן איינדרוק וואס זיינע הענט האבן אויף אים געמאכט. דער זיידע מאנעס און די באבע שבע האבן ביי איסאקן קוים גע'פועל'ט אז ער זאל אוועקווארפן די פאבריק פון מעבל, און אברהם האט איסאקן אוועקגעפירט אין א פאבריק פון לולקעס. ווי אברהם האט געדרונגען איז אט די ארבעט ביי לולקעס זייער א גוטע. עס זענען דא אין אמעריקע צען מיליאן מענטשן וואס באדארפן פייפס צום רייכערן. ער אליין קויפט יעדן דריטן חודש א נייע פייפ.

און אים אריינגעכאפט צווישן די רעדער און מען האט אים קוים ארויסגעשלעפט פון דארט און דאס בלוט האט פון אים גערונען, האט זיך איסאק שטארק דערשראקן און איז אהיימגעגאנגען און געזאגט אז ער וויל נישט ארבעטן אין דער פאבריק פון לולקעס. איז ער ארומגעגאנגען אזוי ליידיג א וואך און צוויי און עס איז אים אויך נישט גוט געווען צו ליגן אויף יענעמ'ס קארק. ער האָט געזען דאָס גרויסע אָרעמקייט ביים זיידן מאַנעס אין שטוב, און ער האָט זיך אונטערגעגעבן, מען באַדאַרף זיך אויסלערנען די אַרבעט ביי העמדער. מאַנעס האָט געפּועלט ביי דעם הויכן, ער זאָל איסאַקן לערנען פּרעסן העמדער. אין שאַפּ איז איצט דער הויכער סעם געווען דער גאַנצער בעל-דעה. אַז דזשייקאָבס האָט עפּעס באַדאַרפט האָבן צו די אַרבעטער, האָט ער געמוזט אָנקומען צו דעם הויכן סעם. און מען האט אים שוין נישט גערופן סעם דער הויכער, נאר סעם דער דעלעגאט. ער האט זיך באדארפט אננעמען די קריוודעס פון אלע ארבעטער, און ער האט געקאנט ווידער באשטראפן אן ארבעטער אויב מען האט באדארפט. די הויפט שטראף איז געווען אויב אן ארבעטער האט זיך פארזינדיגט, האט דער ארבעטער נישט געקאנט ארבעטן אווערטיים. עס האט אבער אמאל געקאנט דערגיין צו נאך א העכערע שטראף, סעם דער דעלעגאט. האט געקאנט זאגן דעם באלעבאס אז מען דארף דעם און דעם אינגאנצן אוועקשיקן פון שאפ, און דער באלעבאס האט סעמ'ן געפאלגט. אויב עמיצער האט זיך געשטעלט קעגן סעמ'ס אויטאריטעט, איז סעם מיט יענעם נישט אריינגעגאנגען אין קיין דיסקוסיע, נאר אויפגעלאזט א געשריי מיט זיין הייזעריגער באסאווער שטים, שאאאאראפ! מיט דעם האט זיך עס געענדיגט. סעם האט געהאלטן דעם גאנצן שאפ אין זיינע הענט. קיין נייע ארבעטער האט דזשעיקאבס נישט געקאנט צונעמען, סיידן סעם האט געגעבן זיין הסכמה. און אז מאניס איז צו אים געקומען וועגן איסאק'ן, האט סעם געטראכט, א געזונטער בחור איז ער אט דער גרינער. דאס גרינע בלוט איז נאך דא אין זיינע אדערן. װאָס װעט עס אים אַרן, אױב ער װעט אים צונעמען און אים אױסלערנען פּרעסן? דער גרינער װעט אַרבעטן אומזיסט און ער װעט קאָנען אַ ביסל אָפּכאַפּן דעם אָטעם. שװער איז געװען סעמס לעבן אין אַמעריקע, נישט מער, ער האָט עס פֿאַרטרונקען מיט ביר. דאָס קאַלטע ביר האָט געמאַכט לינדער דאָס לעבן. זאָל אַ גרינער אױך פֿאַרזוכן דעם טעם פֿון אַמעריקע. איסאַק איז געקומען און זיך אָנגעהױבן לערנען פּרעסן העמדער. דעם ערשטן טאָג איז ער געשטאַנען און געקוקט. עס איז איסאַקן גערונען די סלינע פֿון מױל, אַזױ האָט ער געחלשט אָנצורירן דאָס פּרעסל. אָבער סעם האָט אים נישט געגעבן קײן געלעגנהײט. קוקסט, װי איך פּרעס? האָט זיך איסאַקן אױסגעװיזן, אַז יענער רײצט זיך מיט אים. דעם צװײטן טאָג האָט שױן סעם געגעבן איסאַקן אַ געלעגנהײט צו האַלטן אין דער האַנט דאָס פּרעסל. אַ גדולה און אַ ישועה! איסאַק האָט אָנגערירט דאָס פּרעסל. ברי זיך נישט אפ, האט סעם אים געווארנט. נישט אזוי האלט מען א פרעסל, אט אזוי. נעם און צעשפרייט דיין לאפע, עקסקיוז מי. נישט אזוי. זעסט ווי איך טו עס? א נעם אז דער רוח קען עס ביי מיר נישט ארויסרייסן. האלט עס. און איצט גיב עס א הייב. וואס איז? האסט ווינציג כח געבראכט צו קאלאמבוס'ן? אדער האסט נאך היינט קיין ברעקפעסט נישט געגעסן? גיב עס א הייב און א שטעל אוועק. איסאַק איז אַזױ געװען נערװעז, אַז ער האָט נישט געקאָנט נאָכהאַלטן די באַפֿעלן פֿון סעמען, און זײַנע הענט האָבן זיך געבריט און ער האָט געהערט װי איבער דער גאַנצער לענג פֿון זײַן רוקנבײן רינט אַ ריטשקע שװײס. ענדלעך האָט ער שױן געװוּסט װי אַזױ צו האַלטן דאָס פּרעסל. אָבער פּרעסן אַ העמד האָט אים סעם ערשט געװיזן אױף דעם דריטן טאָג. עס איז אַזױ געװען, סעם האָט אױסגעפּרעסט דאָס העמד און איבערגעלאָזט בײַם הינטערשטן זױם אַ שטיק נישט געפּרעסט. נו, קום נאר אהער גרינע פאטעיטע, נעם דאס פרעסל, האט סעם געזאגט צו איסאק'ן. האלט! לאז נישט אפ ווארום עס וועט נאך פאלן אויף מיינע פיס. איצט שטעל עס אנידער אויף דעם העמד, גיך! שטיי נישט! גיב מיט דעם פרעסל א פאר אהין און אהער, לאז נישט איבער קיין קנעטשן! וואס קוועטשטו זיך? גרינג, אָט אַזױ. איסאַק האָט אַלײן נישט געװוּסט װאָס ער טוט. ער האָט געפֿילט אַז זײַנע אױגן שװינדלען אים, און ער איז געפֿאָרן מיט דעם פּרעסל אַהין און אַהער און אַלע מאָל איז דאָס פּרעסל בײַ אים אַרױסגעפֿאָרן פֿון העמד אַראָפּ אױף דעם אױסגעבעטן טיש. האָ, האָלד יור האָרסעס! האָט סעם געלאַכט. װוּהין פֿאָרט אַ גרינער? װעסט נאָך אַ מאָל זײַן אַ גוט ער פרעסער, א קלאג צו קאלומבוס'ן. און אזוי איז אוועק א וואך און איסאק האט זיך אויסגעלערנט פרעסן העמדער. ער האט שוין געזעהן, נאך אין דער פאבריק פון מעבל און אויך אין דער פאבריק פון לולקעס, אז דא אין אמעריקע זוכט מען נישט צו מאכן א גוט שטיקל ארבעט. דא מאכט מען א שטיקל ארבעט ווי אזוי עס לאזט זיך. איסאק האט אנגעוואוירן זיין גאנצן צוטרוי צו אמעריקע אט דערפאר וואס מען לאזט זיך דא אזוי אפנארן, און עס שאדט דא קיינעם נישט אויב א זאך קומט נישט ארויס גוט, אדער דא ווייסט קיינער נישט וואס פערפעקציע מיינט. ער, איסאק, א העמדערפרעסער? עס כאפט אים שוין אן א געלעכטער. אבער קיין געלט פאר זיין ארבעט באקומט ער נישט. ווארום עס איז גאר איצט ביי דזשעיקאבסן אין פאבריק א גאנצע איבערקערעניש, עס האנדלט זיך אין אט וואס, עס איז מער נישטא קיין נאכט ארבעט. סעם דער דעלעגאט שרייט, וואו איז אהינגעקומען די ארבעט? נישטא! ענטפערט דזשעיקאבס און איז דערביי מאדנע בלאס. פארוואס בלאס צו זיין האט דזשעיקאבס אן אורזאך. ער האט דאך אפגעמאכט מיט די ארבעטער זיינע אז מער קיין אנדערע ארבעטער וועט ער אין פאבריק ניט אנשטעלן. דערפאר זאלן די ארבעטער וואס זיינען שוין דא, ארבעטן נאכט-ארבעט כדי מען זאל קענען ארויסגעבן מער ארבעט. דא איז אבער געשען אז עס איז פלוצלינג אין פאבריק נישט נאר נישט געווען גענוג מלאכה אויף נאכט-ארבעט, נאר עס האט אויך אויסגעפעלט פאר דעם גאנצן טאג. דזשעיקאבס האט געוואוסט פארוואס עס פעלט מלאכה, נאר ער האט זיך געמאכט ווי א נעבעכל אז נישט נאר ער ווייסט נישט, נאר עס טוט אים וויי. אויב עס וועט אזוי אסאך אנהאלטן, קען ער נאך זיין געצוואונגען אינגאנצן צו פארמאכן. אזוינע אנשטעלן האט דזשעיקאבס געמאכט, און עס איז אים געלונגען. אינדערמת'ן אבער איז דזשעיקאבסן איז געגאנגען זייער גוט, זיינע געשעפטן האבן זיך פארצווייפאכט, עס האבן איצט פאר זיין וואוילטאג געארבעט פיל פיל שטיבער, היימען גאנצע האבן פון זיינעטוועגן געארבעט. דזשעיקאבס האט די דאזיגע הויזגעזינדן אראפגעבראכט פון דער שיף ביי דעם ניו יארקער האפן. ער האט זיי באזעצט אין שטיבער וואס זיינען באשטאנען פון א קיך מיט אן אלקער. נישט קוקנדיק ווי גרויס די פאמיליע זאל נישט געווען זיין, האבן זיי זיך געמוזט ווי אזוי עס איז אריינקוועטשן אין אט די צוויי שטיבלעך. און פון דעם ערשטן טאג וואס די פאמיליע האט דערזען אמעריקע האבן זיי שוין געארבעט פאר דזשעיקאבסן, עס האבן געארבעט טאטע און מאמע און אויך די קינדער פון גאנץ פרי ביז שפעט אין אווענט, קיינער האט זיי חלילה נישט געטריבן מיט קיין בייטש, נאר דער פאקט אז דא איז אמעריקע, אז מען איז דא עלנד און אז מען מוז האבן ברויט און דירה געלט, און דער אומעט פון די טונקעלע פארוויאנעטע פיר ווינקעלעך אָט דאָס אַלץ האָט די מענטשן געטריבן צו זיצן אַ גאַנצן טאָג איבערגעבויגן איבער דער מלאכה. קינדער האָבן זיך נישט געטאָרט שפּילן אין גאַס, און די טאַטע-מאַמע האָבן מורא געהאַט צו זײַן צערטלעך און ליבלעך צו עמעצן אַנדערש חוץ דעם, וואָס פֿלעגט זיי ברענגען די בינטלעך מלאכה אין שטוב אַרײַן. טאַקע וואָס וואָלטן זיי געטאָן, ווען מען ברענגט זיי נישט די בינטלעך אין שטוב אַרײַן? דזשעיקאבס האט איצט געפירט זיין פאבריק אזוי. אויב ער האט באקומען א גרויסע באשטעלונג אויף א געוויסן סארט העמדער, האט ער א חלק פון דער באשטעלונג צעטיילט און אריינגעגעבן צוביסלעך אין יעדן היים שאפ, זאלן זיי זיך נישט איבערעסן. צוביסלעך איז בעסער. זיי וועלן האבן מער צייט צו באטראכטן וואס זיי טוען. און אויב ער האט באקומען א קליינע באשטעלונג, האט ער עס אריינגעשיקט צו זיך אין פאבריק אריין. אים האט זיך גאר אינגאנצן נישט באצאלט צו האלטן א פאבריק, ווארום די מלאכה וואס איז געמאכט געווארן אין די היימשעפער האט אים געקאסט ווינציגער ווי די מלאכה וועלכע איז געמאכט געווארן אין זיין פאבריק. האט ער געהאט בדעה אינגאנצן אפצושטעלן די פאבריק. ער האט עס אבער נישט געטאן מיט איינמאל. ערשטנס האט ער מורא געהאט אויב ער וועט פארמאכן די פאבריק וועט די וועלט מיינען אז ער איז שוין אויס געשעפטסמאן. צווייטנס האט ער מורא געהאט אז די ארבעטער וועלן באלד זיך דערוויסן פון זיינע היימשעפער און מען וועט אים נאך שלאגן אדער גאר דערהארגענען. דעריבער איז ביי דזשעיקאבסן געווען אזוי איינגעפירט אז נאר ער, זיין ווייב און דעיוו האבן געוואוסט פון די היימשעפער. און כדי ער זאל דעם סוד זיין אין קאנען האלטן פארהוילן פון די ארבעטער, האט ער דזשעיקאבס אויף קאטאוועס אפגעשאפט דעיוון פון זיין פאבריק. די געשעפטן זענען שלעכט און האלטן אן אומזיסטן פרעסער וויל נישט דזשעיקאבס, און חוץ דעם קאן ער זיך אליין פארלאזן אויף זיינע ארבעטער. זיי אלע ארבעטן שוין ביי אים לאנג און ער קען זיי אלע זייער גוט און מען קען זיך אויף זיי פארלאזן. פאר דער פאבריק האט עס געהייסן אז דעיוו איז אפגעשאפט געווארן. די ארבעטער האבן זיך אי געוואונדערט אי געפרייט. געוואונדערט האבן זיי זיך וואס גאר פלוצלונג האט דזשעיקאבס אין זיי אנגעהויבן גלויבן. וואס עפעס גאר אינמיטן דערינען? יארן און יארן האט ער זיי נישט געגלויבט און איצט איז שוין א פנים געקומען די צייט אז מען זאל זיי אויך אביסל טון א חסד און זיי גלויבן. ס'איז א וואונדער. געפריידט האבן זיי זיך אבער זייער און זייער, נישט קוקנדיג אויף דעם וואונדער, ווארום זיי האבן געפאטערט אזא תכשיט ווי דעיוו איז געווען א ממזר פון דער מאמע'ס בויך, א וואס אין דער קאורט, א בעסטעד, א סאן אוו א גאן, פאטער געווארן פון אים, קען מען אויפהייבן דעם קאפ. אנישט וויל מען דען נישט ארבעטן? ס'הייסט ווער וויל נישט ארבעטן? אין אמעריקע מוז מען ארבעטן, אבער לאזט געמאך, לאזט אפציען דעם אטעם, מוז מען דען תמיד שטיין איבער דיינע פלייצעס צו יאגן? מיר וועלן דזשעיקאבן ווייזן אז אן דעיוון וועט מען מאכן א בעסער שטיקל מלאכה און אויך שנעלער, אזוי האבן די ארבעטער געטראכט. אבער אין דער אמת'ן איז דעיוו נישט אפגעשאפט געווארן, דעיוו איז באשטעלט געווארן פון דזשעיקאבסן צו זיין דער אויבערהאר איבער די היימשעפער. דזשעיקאבס האט געמוזט דינגען פאר אים א גרויס צימער, וואו דעיוו איז טאקע דארטן געשלאפן אויך. אין דעם צימער זענען געפירט געווארן די געשעפטן פון די היימשעפער. און וועדליג די אלע סודות וואס זענען געפירט געווארן צווישן דזשעיקאבס הויפט פאבריק און אט דעם צימער וואו דעיוו איז איינגעשטאנען האט נאך געפעלט איין אונטערערדישער קאנאל פון דעם צימער ביז צו דזשעיקאבס פאבריק כדי עס זאל ווערן א גאנצע זאך נאר אזוי ווי דעיוו איז געווען א גוטער קאנספיראטאר און אויך א גוטער שפיאן האט מען קיין אונטערערדישן קאנאל נישט באדארפט. פאר דער באלעבאסטע פון דעם צימער האט עס געהייסן אז דעיוו איז א פעדלער וואס האנדלט מיט לייוונט און זיידנס. ביי דעיוון אין צימער זיינען געלעגן גאנצע פעק מיט לייוונט און זיידנס און קנעפלעך און פאדים. און אז דזשעיקאבס האט ערהאלטן א באשטעלונג פלעגט ער באלד קומען צו לויפן צו דעיוון. דעיוו איז באלד אוועקגעלאפן איבער די היימשעפער וועלכע זיינען ביי אים געווען באצייכנט מיט נומערן. נומער איינס איז געווען אויף רודגער סטריט, נומער צוויי איז געווען אויף העסטער סטריט, און נומער דריי איז געווען אויף הענרי סטריט און אזוי ווייטער. דעיוון פלעגט אזש אנכאפן א פרייד ביז צו משוגע ווערן ווען ער האט געזען ווי נאר די היימשעפער יאגן זיך הענט, האריגע הענט, ווייסע, קינדערשע קליינע הענטעלעך, און אלץ כדי צו פארענדיגן די מלאכה, כדי צו פארדינען אויף א שטיקל ברויט. אייגנטליך ווערט לויט דעיוו'ס השגות איז דאס אמעריקע. וואס דען איז אמעריקע? צו זיצן ליידיג און זיך גלעטן דאס בייכל? אויף דעם דארף מען נישט האבן אמעריקע, ניין. אמעריקע איז געמאכט געווארן אז מען זאל ארבעטן. אי דאס גיך ארבעטן. ווארום אויב נישט גיך, וועט נאך עמיצער אויסכאפן די באשטעלונגען. אין נומער איינס היים שאפ האבן געארבעט פֿינף נפשות, אנדערש קען מען זיי נישט אנרופן, נאר נפשות. דער טאטע א קליין יידל מיט א קליין שווארץ בערדל וועלכעס ער האט נאך קיין צייט נישט געהאט אין אמעריקע אביסל ארומצושערן. די מאמע אויך א קליינע און די דריי קינדער אויך קליינע. און עס וואלט דאך קיינעם נישט איינפאלן אז קינדער דארפן זיין גרויס. ווען זיי זענען גרויס זענען זיי דאך שוין נישט קיין קינדער, אבער אט די קינדער זענען געווען קליין און אויסגעדארט, נישט ווי עס פאסט פאר קינדער. גיכער זענען זיי געווען וואס מען וויל אבער נישט קיין קינדער. און ווען דעיוו איז אהין אריינגעקומען האט. האט ער ממש געזען ווי די פינף נפשות זיצן קוים און זיי וועלן ווען עס נישט איז אויסגיין זיצנדיגע ביי די בינטן העמדער. אין יענער שטוב איז קיין מעבל חוץ צוויי בעטן א בענקל נישט געווען, דאס בענקל איז אויך געווען מיט א לאך אויף דעם ארט פונעם זיץ. אוי, וויפיל יארן זיי וועלן דאס מוזן ארבעטן און ארבעטן דזשעיקאב'ס העמדער, ביז זיי וועלן דערלעבן א טיש מיט בענקלעך. עפנט דען עמעצער זיי א טיר אחוץ דעיוון? מסתם נישט. ווייסן זיי וואו א טיר עפנט זיך? מסתם נישט. זיי זיצן אזוי אין די האלב טונקעלע צימערן און נייען העמדער, און זיי וועלן דא אזוי איינגעוואקסן ווערן, און דא אויסהויכן זייער לעצטן אטעם, און קיינער וועט אפילו נישט וויסן וואס עס האט שווער געמאכט זייער געמיט. און פון דעסטוועגן טליעט אין אט די פינף נפשות אויך א שטיקל האפענונג, ווי גרויס עס זאל נישט זיין די געלעגנהייט אז די האפענונג וועט מקוים ווערן, איז דאס אבער זייער האפענונג. דער טאטע מיט דער מאמען שפארן א גראשן צו א גראשן, און די מאמע באהאלט עס וואו זי קען נאר. זיי ווייסן אז אלע אמעריקאנער מענטשן וואס זענען איצט רייך האבן אמאל געטאן דאס אייגענע וואס זיי טוען איצט.

אויך זיי און אויך זייערע קינדער, און מיט דעם ביסל געלט וואס מען ווארפט זיי צו איינמאל א וואך. און נישט נאר זיינען זיי צופרידן, נאר זיי בעטן גאט, אויפשטייענדיג און זיך לייגנדיג פאר זייער באלעבאס, אז ער זאל זיין געזונט און זאל האבן גליק, און זיינע פיס זאלן נאר גיין אין דעם רעכטן וועג. דאס אלץ. און ווי געווענליך מיינען זיי אז זייער באלעבאס איז פריער גאט און דערנאך דעיוו. זיי ווייסן נישט אז דעיוו איז נאר א מענטש ביי דזשעיקאבסן. און אזוי ווייסן אויך נישט די ארבעטער אין דזשעיקאבס פאבריק וואוהין דעיוו איז אהינגעקומען, און זיי באמערקן נאר לעצטנס אז עס ווערט וואס א מאל ווינציגער מלאכה. יעדער ארבעטער באזונדער מיט זיך אליין פילט זיך אז עס איז נישט גוט. עס איז דא ווינציג מלאכה. עס איז א קללה פון וועלכער מען ווייסט שוין, שוין איבערגעלעבט. ווען עס איז דא ארבעט פרייט זיך אין ארבעטערס אדערן דאס בלוט, אבער אז עס איז נישטא איז נישט גוט. ווארפן שטיינער אין הימל אריין קען מען נישט, אבער דאס לעבן איז אזוי פאסקודנע ווען עס איז נישטא קיין מלאכה, דאס ווייב פארלירט דעם גאנצן דרך ארץ און די קינדער שטעקן זיך אן מיט דעם דאזיגן געפיל אויך און קוקן אויף דעם פרנסה געבער וואס גיבט נישט גענוג פרנסה ווי אויף א לא יוצלח און די גאנצע וועלט דערשמעקט אז עס איז נישטא קיין מלאכה. דאכט זיך ווער קען דיר דא אין אמעריקע, אבער ווען עס גייען ביי דיר פרייליכע צייטן קוקט מען זיך אויף דיר נישט אום. אבער ווען עס גייען שלעכטע צייטן הייבט מען אן אויף דיר רחמנות האבן, מען באמערקט באלד אז דו זעסט נישט אויס גוט, אפשר חלילה קראנק, אפשר טראגסטו זיך ארום מיט שלעכטע מחשבות אדער ווער ווייסט וואס, אוי אז עס איז נישטא קיין מלאכה ווערט דאס לעבן אזוי נישט גוט, מען פארגינט זיך נישט אפילו גוט צו שלאפן, ווער קען שלאפן ווען מען איז אומרואיג? שטייסט אויף אינדערפרי און זעסט אז מענטשן גייען צו דער ארבעט און דו פארגינס זיי נישט, ווערסט א שונא דער גאנצער וועלט און דו שעלסט זיך אליין און דעם טאג, און קומסט אין פאבריק אריין און דארט שטייען און זיצן מתים. אלע ארבעטער ביי דזשעיקאבסן זעען איצט אויס ווי מתים אז מען זעט ווי די פאבריק גייט אונטער פון טאג צו טאג. און גיין זוכן אן אנדער פאבריק איז נישט אזוי גרינג, וויפיל איז אינגאנצן דא פאבריקן? כמעט גארנישט, און דא אזויפיל ארבעטער, און טיף אין הארץ טוט זיי שוין באנג וואס מען האט געמאכט אן אסיפה און געשיקט צו דזשעיקאבסן סעמען, צוליב וואס באדארפן זיי דעם דעלעגאט ווען די פאבריק פארמאכט זיך? דזשעיקאבס גייט ארום ווי איינער וואס איז נײַן און נײַנציק פראצענט אויף יענער וועלט. מען זעט אז דער מענטש קען נישט צוזעהן דעם צער פון זיין ארבעטער, און דעם צער פון די שטעפמאשינען וואס שטייען און זשאווערן, און אויך דעם צער פון די פרעסלעך וואס שטייען מיט די אויערן איבערגעקערט און באוויינען זייער ביטער מזל.

סעם דער דעלעגאט פילט אויף זיך נאך מער לאסט ווי יעדער איינער אין פאבריק, ווארום אויף זיינע פלייצעס ליגט דער גורל פון דער גאנצער פאבריק, פון אלע ארבעטער, און אז ער גיט א טראכט אז עס קען געמאלט זיין דזשעיקאבס זאל זיין פאבריק פארמאכן, און ער וועט בלייבן מיט אזא טשערעדע ארבעטער, און ער וועט זיי נישט קענען געבן קיין אנדער פאבריק. און איך שטעל זיך אים פאר ווי ער וועט זיך ארומשלעפן איבער די ניו יארקער גאסן מיט א בינד מיט ארבעטער און קלאפן אין די טירן פון די פאבריקן גיט אונז ארבעט! נישט מער, ער, סעם באנעמט נישט זייער טיף די דאזיגע זאך, ער איז א פראסטער מענטש, אבער פונדעסטוועגן ווי נישט גוט עס איז זיי אלע איז אים נאך מער נישט גוט. מענטשן. דער רויטער, וועמען מאַנעס איז געשטאַנען ווי אַ ביין אין האַלדז, האָט היט זיך געקילט דאָס האַרץ אָן מאַנעסן. כאָטש ער אַליין האָט דאָך אויך נישט געהאַט גענוג מלאכה, אָבער דאָס, וואָס מאַנעס האָט אויך נישט גענוג מלאכה, איז ביים רויטן געווען ווערט מער ווי אַלץ אין דער וועלט. מאַנעס ווידער האָט זיך אַזוי געפילט דערשלאָגן, אַז ער האָט נישט געקאָנט אָפּשפּאָרן אַ ביסל צייט צו זען ווי דאָס ראָד דרייט זיך ביי יענעם. און חוץ מאַנעסעס אייגענער דערשלאָגנקייט איז נאָך צוגעקומען איסאַקס טרויעריקייט. בײַ איסאַקן זײַנען איצט געווען גרויסע שוואַרצע רינגען אַרום די אויגן און זײַן נאָז איז געוואָרן שאַרפֿער און מאָדנע בלייך. דערפֿאַר האָט מאַנעס שיִער נישט פֿאַרגעסן זײַן אייגענע צעבראָכנקייט. ער האָט געזאָגט צו איסאַקן, אַז עס איז נישטאָ וואָס צו זײַן אַזוי טרויעריק. מילא, דערווײַל איז ער דאָך בײַ זײַן זיידן אין שטוב, דירעגעלט, זאָל זיך גאָט מוחל זײַן, זאָרגן. און דאס איבעריגע, דאס וואס מען דארף צום פיסקענען, זאל זיך ווידעראמאל במחילה דער גרויסער גאט זארגן, עס איז לחלוטין גארנישטא וואס צו זיין טרויעריג. איסאק האט געקוקט אויף זיין זיידן מאנעס און טרויעריג געשמייכלט. עס איז אים געפעלן דאס געפיל פון בטחון ביי זיין זיידן. כאטש אזא געפיל איז אים פערזענליך פרעמד. נא, גיי האב עפעס צו א איד ווי זיין זיידע איז אז ער האט אזא שטארקן בטחון.

און אזא אומאינטערעסאנטע מלאכה, עס ווערט נישט גוט, אזוי נישט גוט ביז צום שטארבן. פארוואס זיצט ער דא אין שאפ? ווייסט עמיצער פארוואס עס קומט אים אזא שטראף אז ער זאל באדארפן זיצן אין שאפ שוין איצט אין זיינע יונגע טעג, אין די סאמע יונגסטע טעג פון זיינע יארן? און ער מערקט גארנישט אז ס'באווייזט זיך שוין ביי אים אן אפאטיע צו אלץ וואס ארום. ער איז שוין אביסל, אפשר שוין א היבש ביסל, אפגעטעמפט געווארן. ער קען זיך שוין אפשר גאר אליין נישט דערקענען. אין די בריוו אהיים שרייבט ער מסתמא עפעס אזוינס פון וואס די דארט אינדערהיים דערשמעקן אז ער איז עפעס מאדנע געשטימט. שרייבט מען אים צוריק געווענטליך שטראף רייד אז אזוי און אזוי, אנדערע זענען אויך אין אמעריקע, אנדערע קלאגן זיך נישט, אנדערע לייגן צונויף געלט, אנדערע שיקן אהיים געלט, און וואס איז געווארן פון אים? וואס אזוי טרויעריג? איסאק גיט זיי נאך דארט אינדערהיים גערעכט, שטראפט זיך אליין און קען נישט צונויפנעמען זיין גאנצע ענערגיע און זיך נעמען אין די הענט אריין. צייטנווייז פילט ער זיך אזוי צעשרויפט אז ער גייט ארום איבער דער גאס און פילט אז עס טיילן זיך אפ פון אים חלקים, ער פארלירט זיך דא, ער פארלירט זיך דארט, ער פארלירט זיך אומעטום. אוועקגיין פון זיידן שטוב קען ער נישט, דאס וואלט געווען זייער גוט. אוועקגיין אינדערטיף פון אמעריקע. אדער אין דער זייט פון אמעריקע ערגעץ אוועק אין ווייט און זיך נעמען צו א גראבער ארבעט, אזא ארבעט פון וועלכער די הענט זאלן געשוואלן ווערן. ביי אים איז פאראן עפעס אזא וויזיע אז די הענט זאלן ביי אים ווערן פארגערעבט מיט מאזאליעס און ער זאל נישט שלאפן אויף ווייכע פעדערן. שלאפן אין פעלד אדער אין א שטאל. אויפשטיין מיט זונען-אויפגאנג און זיך לייגן מיט זונען-פארגאנג. אויפהערן לייענען ביכער, ער לייענט סיי ווי נישט איצט. צייטונגען? די אמעריקאנער צייטונג געפעלט אים נישט. פארוואס זי געפעלט אים נישט ווייס ער נישט. אבער ער וויל איבערהויפט אויפהערן צו זיין אנגעקלעבט צו דער וועלט פאר א לאנגער לאנגער צייט. ער וויל זיך אומקערן צום פרימיטיוו. פעלט איסעק'ן אביסל בחירה זיך אויפצוהויבן און אוועקגיין פון זיידנ'ס הויז. ער וועט עס מסתמא טון, אויב נישט היינט איז מארגן. און צום טייוול, טאקע דא אין דילענסי סטריט אדער אין זיידן שטוב אין דזשעיקאבס שאפ, אויב נישט דא איז אין אן אנדער שאפ, און ארבעטן שווער און אהיים קומען און אנידערפאלן און אנטשלאפן ווערן שווער, און פארוואס נישט קענען זיך דא אומקערן צום פרימיטיוו, אדער פארקערט זיך פרואוון דערהויבן צו אן אומגעהויער מדריגה? וואס לאקערט אים אזוי דאס פרימיטיווע? ער גיט. שוין זיך איבער אינגאנצן אין דער מחשבה געוויינליך צום פרימיטיוון. מיט וואס איז דאס פרימיטיווע אזוי שיין? עס איז אפשר שיין פאר די וואס ווייסן נישט אז זיי זענען פרימיטיוו. אבער וואס וועט ער דערגרייכן מיט פארגרעבטע הענט און מיט דער אפגעריסנקייט פון דער וועלט, עגאאיזם און דאס אלץ? און פון ווען אן שרעקט ער זיך פאר דעם? עגאאיזם איז אפשר דאס שענסטע געפיל ביי דעם מענטש. אויב איר זייט נישט איינשטימיג מיט מיר, ארט מיך נישט, טראכט איסאק צו זיך אליין, מיך געפעלט. ער פילט אבער נישט זיכער מיט זיך צו ער איז טאקע אדער קען טאקע זיין באמת אן עגאאיסט. דאס קרענקט אים שרעקליך. עס איז פיינליך פאר א יונגן מענטש ווי איסאק איז צו האבן דאס געפיל אז זיינע טעג גייען אוועק מיט גארנישט. און ווען א מענטש איז יונג פליען דאך אזוי גיך די טעג, ווער ווייסט וואס ער פארלירט אדער האט פארלוירן אדער וועט פארלירן. עס איז קיין אונטערשייד. ביי איסאק'ן איז כמעט נישטא קיין גרעניץ צווישן פארגאנגענהייט, געגנווארט און צוקונפט. די טעג פליען מיט אזא אימפעט אז איסאק'ן דאכט זיך אפט אז ער שפרינגט אריבער א גאנצן דור מיט יארן. צייטנווייז איז ער אזוי ווייט פארפארן אז ער זעהט זיך שוין אלס אלטיטשקן ווי זיין זיידע מאניס איז, אבער אן דעם בטחון. יא. זאל זיין אין א גאט. זאל זיין דאס פארבונדנקייט צו א פאלק. יא. וואס מען זאל עס נישט רופן. עפעס. צו וואס וועט ער זיין צוגעבונדן? אין גאט גלייבט ער נישט. קיין פאלק איז פאר אים נישטא. עס איז נישטא קיין אידיש פאלק. עס זענען דא אידן. דאס אלץ, אידן. האט קאלומבוס געפונען אמעריקע, זענען זיך מיישב אידן און קומען אהער קיין אמעריקע. זאל מארגן, אדער לאמער זאגן אין הונדערט יאר ארום, א מענטש, א שפאניער אדער א פארטוגעזער אנטדעקן א נייע ערד, וועלן אהין אויך קומען יידן און זיך באזעצן, יידן פון פוילן, יידן פון רוסלאנד, יידן פון גאליציע און יידן פון טערקיי און זיי אלע מישן זיך אויס. יעדער טראגט אריין זיין ביסל היימישקייט און עס ווערט אויסגעמישט. און עס קומט ארויס עפעס אזוינס וואס עס איז נישט טערקיי, נישט רוסלאנד, נישט פוילן און נישט גאליציע און אויך נישט יידיש. ווי נישט יידיש יידן זענען דא אין אמעריקע. און פון דעם אויסמישעכץ וועט דאך קיין אידיש פאלק נישט אויסוואקסן. בעסער אזוי, טראכט איסאק, בעסער אזוי. וויי איז אים צו וואס ער איז דערגאנגען. עס וואלט איצט באדארפט קומען א נביא וועלכער זאל ארויס אין די גאסן און שעלטן און וויינען און קלאגן אז עס וועט ניט אויסוואקסן קיין אידיש פאלק. שעלטן און וויינען און קלאגן. אבער דערווייל איידער דער נביא קומט איז אים דאך פארט נישט גוט, דאס הייסט אז איסאק טוט א טראכט וועגן דעם אז ער וועט אמאל בלייבן וואו אויפן וואסער אי אן א גאט און אויך אן א פאלק, ווערט אים די גאנצע זאך שטארק אומהיימליך און ער איז פארט מקנא זיין זיידן מאניס, וואוהין זיין זיידע קומט איז ער ווי ביי זיך אינדערהיים. א קליין ביסל פארשימלטע ספרים, צוויי מעשענע לייכטער, דער באבע'ס טייטש חומש, אן אויסגענייט טישטעכל צוצודעקן די מצות ווען עס קומט פסח, א טלית זאק מיט א פארגעלטן טלית, אפאר תפילין, א מעשען חנוכה לעמפל און א קליין זילבערן בעכערל צו מאכן קידוש.

אבער דאס וואס עס שטייט אויף דער בלעכענער טאץ א טשייניק מיט וואסער האט גארנישט צו טון מיט דעם גאז. די בלעכענע טאץ היצט זיך א גאנצן טאג און עס איז דא א גלעזל ווארעמס טיי. דער זיידע און די באבע טרינקען טיי, שבת'דיגע טיי, און דער זיידע מאנעס היט אפ שבת און רוהט זיך אויס און שלאפט זיך אויס און זאגט זיך אן ווי א פויק מיט אלערליי מדרשים און קאפיטלען תהילים און חומש מיט רשי און א שטיקל אור החיים, און די באבע שבע לייענט די סדרה פון טייטש חומש, לייענט אזוי שנעל ווי זי וואלט געגאנגען אויף א הרודעוואטן וועג, און דער זיידע מאנעס שרייט אויף איר אן און פארריכט איר אלעמאל די שווערע ווארט, און אזוי גייט אוועק דער שבת.

עס איז גוט דאס וואס מענטשן זעען זיך נישט אליין. דער זיידע מיט דער באבען קומען שפעט אין אווענט צוריק אהיים און טרינקען טיי און מען לייגט זיך שלאפן. פארדאן. נאר די באבע לייגט זיך שלאפן, דער זיידע טרייבט זי אז זי זאל שוין גיין אין בעט, ער אליין דרייט אביסל אריין די גאז באלייכטונג טונקעלער, ער זעצט זיך ביים טיש און שרייבט אין א קליין ביכעלע. שרייבן שרייבט ער מיט רשי כתב און זיינע שורות זענען גלייך ווי מיט א ווירע. און דאס ביכעלע האלט ער ערגעץ באהאלטן, קיינער טאר אין דעם נישט אריינקוקן, עס איז זיין סוד, עס איז זאגאר זייער א וויכטיגע מיסיע ביי אים. איסאק האט שוין נאכגעפארשט אסאך מאל און איז געקומען צו דעם פאלגנדן, די ארבעט וואס דער זיידע טוט איז א וויכטיגע, אז די ארבעט האלט אים אויף גייסטיג, אז נישט נאר האלט זי מאנעסן אויף גייסטיג, נאר זי ווירקט אויך אומדירעקט אויף שעווען. זי, די באבע שעווע, איז זייער שטאלץ פון דער ארבעט וואס דער זיידע מאנעס טוט, און זי האט מורא צו רעדן אפילו מיט איסאקן וועגן דעם. עס איז דא אזויפיל סודות ארום דער ארבעט, אז דער זיידע מיט דער באבע'ן אפילו רעדן וועגן דעם אויך נישט. זיי פארשטייען זיך אויף דעם וואונק. סוף פון קאסעט זיבן.